מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת ראש השנה דף לב עמוד א'. לאמיר הייבן גאנץ אויבן ביי די משנה. זאגט די הייליגע משנה, סדר ברכות, וואס איז די סדר פון תפילת שמונה עשרה פון מוסף פון ראש השנה? זאגט ער אזוי, מיר ווייסן ס'דא מלכיות, ס'דא זכרונות, ס'דא שופרות, מ'בלאזט שופר, אבער לאמיר דאך פארשטיין וואס איז די סדר ווי אזוי אדורך גייט עס, וואס קומט ערשט, ווען בלאז איך שופר, איז אויף דעם זאגט די משנה אזוי, אומר אבות, וגבורות, וקדושת השם, וכולל מלכיות עמהן, וואס ער טוט איז, ער הייבט אן מיט די נארמאלע תפילה פון שמונה עשרה אבות, ער גייט אריבער צו גבורות, אתה גיבור, ער גייט אריבער שפעטער צו אתה קדוש, וכולל מלכיות עמהן, און אינעווייניג אין אתה קדוש לייגט ער אריין מלכיות, ואינו תוקע, אבער ער בלאזט נאכנישט. דאס הייסט איך גיי אדורך אתה קדוש, איך לייג אריין און ליין די גאנצע תפילה פון מלכיות, און איך ענדיג המלך הקדוש, אבער ואינו תוקע איך בלאז נאכנישט. שפעטער גייט ער ווייטער קדושת היום, ער הייבט אן אתה בחרתנו, און ביים סוף ותוקע בלאזט ער אויף דעם. זכרונות, ער הייבט אן אתה זוכר, ותוקע ביים סוף בלאזט ער. שופרות, ער הייבט אן אתה נגלית ותוקע, און ווייטער ער בלאזט אויף דעם, און שפעטער ענדיגט ער די שמונה עשרה ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים, דברי רבי יוחנן בן נורי, ער ענדיגט מיט רצה, מודים און שים שלום, און מיט דעם האט ער געענדיגט זיין שמונה עשרה, דברי רבי יוחנן בן נורי. דאס הייסט רבי יוחנן בן נורי קומט דא מחדש זיין א מורא'דיגע זאך. דעם תפילה פון מלכיות, דאס לייג איך אריין אין אתה קדוש אינעווייניג. ס'איז בעצם די זעלבע זאך, אתה קדוש, מיר זאגן המלך הקדוש, פארדעם פאסט איך זאל אריינלייגן די תפילה פון מלכיות אין אתה קדוש אינעווייניג, אבער אינו תוקע, מען בלאזט נישט אויף דעם. נאכדעם זאג איך קדושת היום, איך זאג אתה בחרתנו, און ביים סוף פון דער ברכה, דארט בלאז איך די ערשטע מאל, זכרונות, און איך בלאז אויף דעם, שופרות, און אויף דעם בלאז איך דעם דריטן מאל. אמר לו רבי עקיבא, זאגט אים רבי עקיבא, אם אינו תוקע למלכיות, למה הוא מזכיר? כ'פארשטיי דיך נישט רבי יוחנן בן נורי, מלכיות אז איך גיי נישט בלאזן אויף דעם, למה הוא מזכיר? און די גמרא גייט שוין שפעטער מסביר זיין וואס איז דא די קשיא געווען וואס רבי עקיבא פרעגט פאר רבי יוחנן בן נורי. אלא, נאר זאגט רבי עקיבא איך בין נישט מסכים, נאר וואס, אלא אבות וגבורות וקדושת השם. אוודאי אזוי ווי יעדע שמונה עשרה, ערשט קומט אבות, שפעטער גבירות, און שפעטער קדושת השם, און שפעטער ענדיג איך המלך הקדוש, אזוי ווי א נארמאלע וואכענדיגע שמונה עשרה, פארשטייט זיך מ'לייגט צו אביסל, אבער מ'ענדיגט המלך הקדוש און דארטן ענדיגט זיך אתה קדוש. יעצט וכולל מלכיות עם קדושת היום. די מלכיות, איך האלט נישט דאס גייט מיט המלך הקדוש, דאס גייט מיט אתה בחרתנו, דאס ליגט אין קדושת היום, אין דעם לייג איך אריין אינעווייניג די מלכיות, ותוקע, און ביים סוף בלאזט ער. שפעטער גייט ער ווייטער זכרונות, ותוקע, שופרות, ותוקע, ואומר עבודה והודאה ברכת כהנים, און ער ענדיגט צו די שמונה עשרה מיט רצי, מודים, און שים שלום. דאס הייסט, האבן דא א מחלוקת צווישן רבי יוחנן בן נורי מיט רבי עקיבא. ווי גייט אריין די מלכיות? רבי יוחנן בן נורי האלט די מלכיות דאס איז א חלק פון אתה קדוש, און פאר איך ענדיג צו זאגן המלך הקדוש דארטן לייג איך עס אריין, אבער אינו תוקע, איך בלאז נישט אויף דעם? מה שאין כן רבי עקיבא געהאלטן ניין, מלכיות איך דארף בלאזן אויף דעם, איז דאס איז א חלק פון קדושת היום, איך לייג עס אריין א חלק פון די תפילה פון אתה בחרתנו, ביים סוף הייב איך אן צו זאגן עלינו, און איך ענדיג. און נאכדעם תוקע, בלאז איך אויף דעם, שפעטער גיי איך ווייטער זכרונות און איך בלאז אויף דעם, שופרות און איך בלאז אויף דעם. זאגט די הייליגע גמרא, אמר רבי עקיבא, זאגט רבי עקיבא, דאס הייסט די גמרא ברענגט עס וואס איז געשטאנען אין משנה, אם אינו תוקע למלכיות למה הוא מזכיר. רבי עקיבא פרעגט צו רבי יוחנן בן נורי, רבי יוחנן בן נורי, אז מען גייט נישט בלאזן אויף מלכיות, למה הוא מזכיר, וואס פעלט עס אויס צו גיין דאס דערמאנען? פרעגט די גמרא למה הוא מזכיר, דו פרעגסט א שאלה פארוואס לפי רבי יוחנן בן נורי מען בלאזט נישט, אויב אזוי זאג נישט מלכיות, דערמאן נישט קיין ווארט פון מלכיות, וואס עפעס, רחמנא אמר אידכר, די תורה זאגט דאך, מען דארף דערמאנען מלכיות. הגם ס'נישט קיין קלארע פסוק ווי מ'וועט באלד זען, אבער מ'לערנט עס ארויס פון פסוקים. איז קומסטו פרעגן דו רבי עקיבא פרעגסט רבי יוחנן בן נורי אז מען בלאזט נישט, לאז אויס גאנץ מלכיות. מהיכי תיתי, די תורה זאגט אונז מען דארף עס זאגן. נאר וואס ניין, איז ער מסביר די שאלה געווען אנדערשט, אלא למה עשר, לימא תשע דהואיל ואשתני אשתני. די שאלה איז דא געווען, פארוואס זאגט מען צען פסוקים ביי מלכיות? אויב מלכיות איז אנדערשט ווי זכרונות מיט שופרות, און טאקע דארטן דארף מען נישט בלאזן שופר, אויב אזוי פארוואס דערמאנסטו צען פסוקים אזוי ווי ביי מלכיות אזוי ווי ביי זכרונות מיט שופרות, מאך מלכיות קערצער, כדי מען זאל כאפן זאלסטו וויסן ניין, דא איז אנדערשט מען דארף נישט בלאזן דא. ווי די גמרא גייט שפעטער זאגן אז מען לערנט עס אויס פון די הללוקה'ס, און אויב אזוי פארשטיי איך א שיינע פשט, אפשר שפעטער בעסער פארשטיין, אז איינע פון די הללוקה'ס איז הללוהו בתקע שופר, און אויב זאג איך איך נעם ארויס דעם תקע שופר מען בלאזט נישט מיטן שופר, אויב אזוי קומט דאך אויס כ'האב נאר נײַן הללוקה'ס פאר מלכיות, אויב אזוי זאג נאר נײַן פסוקים ביי מלכיות און זאג נישט צען, און דאס איז געווען די שאלה פון רבי עקיבא צו רבי יוחנן בן נורי. רבי יוחנן בן נורי אז דו האלטסט מען דארף נישט בלאזן ביי מלכיות, זאג ווייניגער פסוקים, מוז איך כאפן ס'איז דא א חילוק, מלכיות דארף איך נישט בלאזן, זאג איך ווייניגער פסוקים, זכרונות מיט שופרות דארף מען יא בלאזן זאג איך מער פסוקים, און דאס איז געווען די שאלה דא. אבער אוודאי זאגן מלכיות, דאס איז נישט קיין שאלה, רחמנא אמר אידכר די תורה זאגט מען דארף עס זאגן און דאס איז קלאר מען דארף עס זאגן. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מנין שאומרים אבות? לאמיר דא צוריק גיין צו בעיסיקס, אונז זאגן מיר ביי יעדע שמונה עשרה הייבט מען אן מיט אבות, מנין, פון ווי ווייס איך אז איך מוז אנהייבן א שמונה עשרה מיט אבות? זאגט די גמרא, שנאמר הבו לה' בני אלים, די פסוק זאגט אונז, הבו לה' בני אלים, ווער זענען בני אלים? ווער זענען די אנשים תקיפים די שטארקע מענטשן? דאס זענען די אבות. איז דאס כאילו זאג איך, הבו לה', דערמאנטס פארן אייבערשטן, בני אלים, די גאר שטארקע, די תקיפים, די אבות, איז פאר דעם הייב איך אן יעדע שמונה עשרה מיטן אבות. און מנין שאומרים גבורות, ווי ווייס איך אז די נעקסטע תפילה וואס איך דארף זאגן איז אתה גיבור? זאגט ער שנאמר ווייל אין פסוק שטייט, הבו לה' כבוד ועוז, עוז איז גבורה, איז פאר דעם גיי איך אריבער די נעקסטע שטיקל, זאג איך טאקע גבורה. יעצט און מנין שאומרים קדושות, ווי ווייס איך אז די נעקסטע שטיקל איז קדושות? זאגט ער שנאמר וויבאלד די פסוק גייט ווייטער און עס זאגט הבו לה' כבוד שמו השתחוו לה' בהדרת קודש, איז זעה איך פון דעם דעם סדר, ערשט קומט אבות, שפעטער קומט גבורות, און שפעטער קומט קדושה. זאגט די גמרא מנין שאומרים מלכיות זכרונות ושופרות. האסט מיר יעצט מסביר געווען זייער גוט אז יעדע שמונה עשרה הייבט זיך אן מיט אבות, גבורות, קדושה. לאמיר אבער ווייטער גיין. ווי ווייס איך יעצט ראש השנה? ווי ווייס איך דארף זאגן מלכיות זכרונות ושופרות? זאגט די גמרא אזוי, רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר זאגט דכתיב אין פסוק שטייט שבתון זכרון תרועה מקרא קודש. און דרש'נט ער דעם פסוק און זאגט אזוי שבתון זה קדושת היום. די ווארט שבתון קומט אונז צו זאגן, רבי איד, דו שטייסט ראש השנה, דערמאן, דערמאן ביים תפילה, דערמאן דעם ראש השנה. זיכרון, וואס מיינט זיכרון? אלו זכרונות, זאלסט דערמאנען זכרונות. תרועה, אלו שופרות, דאס איז די תפילה פון שופרות. מקרא קודש, די תורה זאגט אונז זאלסטו וויסן ס'איז מקרא קודש. קדשהו בעשיית מלאכה, זאלסט הייליגן דעם טאג ביים נישט מאכן קיין מלאכות, און דאס וואס דער פסוק זאגט אונז, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון, דארפסט דערמאנען אין די תפילה דעם הייליגן טאג, זכרון מיינט, דארפסט דערמאנען זכרונות, תרועה מיינט, דארפסט דערמאנען שופרות, מקרא קודש, טוסט נישט מאכן קיין מלאכה. אמר רבי עקיבא, זאגט אים רבי עקיבא, רבי אליעזר איך פארשטיי דיך נישט. איך בין האלב מסכים מיט דיך, אבער איין זאך וויל איך פארשטיין, מפני מה לא נאמר שבתון שבות, שבו פתח הכתוב תחילה. די טאג ראש השנה ווערט נישט דערמאנט ביי דעם, עס ווערט נישט אנערקענט דורך דעם וואס איך זאג אין די תפילה שבתון. ס'ווערט אנערקאנט דורך דעם וואס איך טו נישט קיין מלאכות אויף דעם. איז ווען די תורה זאגט מיר שבתון, און איך קען אויסטייטשן די ווארט שבתון מיינט שבות, איך טו נישט מאכן קיין מלאכה, איז אז די תורה הייבט מיר אן צו זאגן אזא ווארט, וואס מיינט שבתון, מיינט דאס וואס די עסענס פון יענעם טאג, וואס די עיקר פון יענעם טאג, טייטש איך אביסל אנדערש פאר דעם איז אלא שבתון קדשהו בעשיית מלאכה, די תורה זאגט מיר זאלסט וויסן שבתון, די ערשטע זאך איז, דער טאג איז א שבתון, מען טאר נישט מאכן קיין מלאכה אויף דעם. יעצט אויכעט זכרון, מען דארף זאגן אלו זכרונות, מען דארף זאגן זכרונות, תרועה, אלו שופרות, מען דארף זאגן די תפילה פון שופרות, און מקרא קודש, זו קדושת היום, און אוודאי מקרא קודש דארפסט דערמאנען דעם טאג ביים דאווענען אויכעט. דאס הייסט די מחלוקת דא צווישן רבי אלעזר מיט רבי עקיבא איז פשוט וואס איז די ווארט שבתון און וואס מיינט מקרא קודש, אבער יעדער איינער איז מסכים זכרון מיינט זכרונות און תרועה מיינט שופרות. איז דו האסט מיר געהאט אנגעהויבן פרעגן א קשיא, ווי ווייס איך מלכיות זכרונות מיט שופרות? זכרונות ווייס איך יעצט, און שופרות ווייס איך יעצט, איז פאר דעם די גמרא מסביר און די גמרא איז ממשיך יעצט, מנין שאמר מלכיות, אקעי סיי לפי ר' אליעזר, סיי לפי ר' עקיבא, ווי ווייס איך אז מען דארף זאגן די תפילה פון מלכיות? זאגט ער דתניא, רבי אומר, רבי זאגט איך לערן עס ארויס אין פרשת אמור, כ'האב צוויי פסוקים וואס איינס איז פסוק כ"ב און איינס איז פסוק כ"ד און איך לייג צוזאם די פסוקים און איך טייטש אזוי, אני ה' אלקיכם בחודש השביעי, און לערן איך ארויס פון דעם זו מלכיות. הגם בעצם די פסוק רעדט פון צוויי פארשידענע זאכן, אין איינס רעדט זיך פון שבועות, אין איינס רעדט זיך פון ראש השנה, אבער וויבאלד זיי שטייען צוזאמען, טייטש איך זיי ארויס צוזאמען און איך לערן אזוי, אני ה' אלקיכם, ווען? בחודש השביעי, דעמאלטס מוזט איר מיר קומען דערמאנען אז אני ה' אלקיכם. ווי אזוי דערמאן איך אז אני השם אלקיכם? מיטן זאגן די תפילה פון מלכיות. רבי יוסי בר יהודה אויב רבי יוסי בר יהודה זאגט ניין, אינו צריך צו לערנען פון דארטן, צוזאמקלעבן צוויי פסוקים, מ'דארף נישט צוקומען דערצו, הרי הוא אומר, איך האב א צווייטן מקור, אין פסוק שטייט והיו לכם לזיכרון לפני אלקיכם, לכאורה דארף מען דא פארשטיין די ווערטער. דער פסוק זאגט אונז, וביום שמחתכם, ובמועדיכם, ובראשי חדשיכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם, אני השם אלוקיכם. טענה'ט ער, איין מינוט, זאגט רבי יוסי בר יהודה, וואס דארף איך צולייגן צום סוף די ווערטער נאכאמאל, אני השם אלוקיכם? האסט מיר געזאגט פאר דעם א מינוט, זאלסט עס טון לפני השם אלוקיכם. קומסטו מיר יעצט און לייגסט מיר צו אני ה' אלקיכם, וואס פעלט עס אויס? שאין תלמוד לומר אני ה' אלקיכם, לכאורה פעלט עס נישט אויס. אלא מאי מה תלמוד לומר, פארוואס וויל מיר די תורה זאגן? זאלסטו וויסן אני ה' אלקיכם, דו ווייסט פארוואס איך לייג דיר צו די ווערטער אני ה' אלקיכם? זה בנה אב, זאלסטו לערנען פון דא לכל מקום שנאמר בו זכרונות, אויף יעדן פלאץ וואו דו זאגסט די תפילה פון זכרונות, ראש השנה, יום כיפור יובל, זאלסטו וויסן דארפסטו נאך עפעס צולייגן יהיה מלכיות עמהן דארף זיין אני ה' אלקיכם צוזאמען מיטן זיכרון איז לערן איך פון דארטן זאלסטו וויסן ווי ווייס איך מען דארף זאגן די תפילה פון מלכיות ווייל דער אייבערשטער האט צוגעלייגט אין די תורה דריי ווערטער אני ה' אלקיכם איז פון דעם וויבאלד ס'שטייט לעבן די זיכרון איז יעדעס מאל וואס דו קומסט צו זאגן זכרונות דו בעטסט פאר'ן אייבערשטן דערמאן כלל ישראל. זאלסטו וויסן אני ה' אלקיכם, דארפסטו צולייגן מיט דעם די תפילה פון מלכיות אויך. איז האבן מיר דא א מחלוקת פון וואו איז די מקור פון מלכיות, אדער זאג איך עס איז ניין וויבאלד עס איז אני ה' אלקיכם בחודש השביעי, אדער ניין וויבאלד איך לערן עס פון די איבריגע ווערטער אני ה' אלקיכם. איז פרעגט די גמרא ווייטער יעצט והיכן אומרה לקדושת היום, נאכדעם וואס דו האסט מיר יעצט מסביר געווען, האסט מיר מסביר געווען אבות, גבורות, קדושות, האסט מיר אויך מסביר געווען מען דארף זאגן מלכיות, זכרונות ושופרות, פרעגט ער יעצט ווייטער והיכן אומרה לקדושת היום, ווי פאסט יעצט אריין דא די תפילה פון אתה בחרתנו, מען דארף זאגן, מען דארף עפעס דערמאנען פונעם טאג אויך, איז ווי דערמאן איך דאס? זאגט אזוי, תניא רבי אומר רבי זאגט, עם המלכיות אומרה, איך זאג עס מיט די תפילה פון מלכיות, דארטן פאסט אריין די קדושת היום, דאס הייסט איך זאג קדושת היום, און דארטן צוזאמען לייג איך אריין מיטן מלכיות אויכעט, פארוואס? איך וועל דיר מסביר זיין, ווייל מה מצינו בכל מקום ברביעית, אזוי ווי יעדע שבת, אזוי ווי יעדע יום טוב, די תפילה פונעם טאג, די קדושת היום קומט צווישן, דאס הייסט דאס איז די פערדע ברכה, איך זאג, אבות, גבורות, קדושות, און שפעטער גלייך הייב איך צו רעדן פון קדושת היום, און דאס געשעהט יעדע שבת, דאס געשעהט יעדע יום טוב, אף כאן ברביעית, איז דא ראש השנה אויכעט, ווי פאסט אריינצולייגן די קדושת היום, איז דאס די פערדע ברכה, אזוי ווי יעדע שבת, אזוי ווי יעדע יום טוב. רבי שמעון גמליאל אומר, ניין, עם הזכרונות אומרה, מען זאגט עס א חלק פון זכרונות, א ברכה שפעטער, פארוואס? ווייל מה מצינו בכל מקום באמצע, אזוי ווי יעדע שבת, אזוי ווי יעדע יום טוב, איז די קדושת היום ליגט פונקט אינמיטן, כ'האב דריי ברכות פארדעם, כ'האב דריי ברכות ביים סוף, און אינמיטן, א סענדוויטש צווישן אלע, לייג איך אריין דעם קדושת היום. דאס הייסט דו זעסט די קדושת היום ליגט אייביג ממש אינמיטן פון שמונה עשרה. איז אויב אזוי אף כאן באמצע, איז דא ראש השנה אויכעט, לאמיר עס אריינלייגן באמצע. איז פאר דעם זאג איך אבות, גבורות, קדושת היום מיט מלכיות. איך לייג אריין אינמיטן קדושת היום. כ'האב שוין געהאט פיר ברכות פארדעם, יעצט לייג איך אריין קדושת היום אינמיטן. און איך גיי זאגן נאכמאל פיר ברכות, שופרות, עבודה, הודאה מיט ברכת כהנים. די ווארט איז אז קדושת היום ליגט אייביג אינמיטן שמונה עשרה. א גאנץ יאר יעדע שבת יעדע יום טוב וואס דו האסט נאר זיבן ברכות איז דאס דער אינמיטן איז דאס נומער פיר האסט דריי פארדעם און דריי נאכדעם יעצט ראש השנה וואס איך האב ניין ברכות איז דאס דער פיפטע פיר פארדעם און פיר נאכדעם דערציילט די גמרא א מעשה וכשקידשו בית דין את השנה באושא ווען דער בית דין אין אושא האט מקדש געווען דעם יאר אזוי האבן שוין פריער דערמאנט אז די סנהדרין האט זיך געדארפט ציען פון איין פלאץ צום צווייטן, איינע פון די פלעצער איז געווען יבנה, און נאכדעם האבן זיי געדארפט גיין צו די שטאט אושא. דערציילט די גמרא אזא מעשה, וכשקידשו בית דין את השנה באושא, ירד רבי יוחנן בן ברוקא לפני רבי שמעון בן גמליאל, ער איז געווען דער בעל תפילה, דער גרויסער רבי יוחנן בן ברוקא צוגעגאנגען צום ברעטל, ווער איז געווען דער רב דארטן? רבי שמעון בן גמליאל. ועשה כרבי יוחנן בן נורי, און די סדר התפילה וואס ער האט געמאכט איז געווען אזוי ווי רבי יוחנן בן נורי, דאס הייסט ער האט געזאגט אבות, גבורות, אנגעהויבן אתה קדוש, און אינעווייניג אין אתה קדוש לייגט ער אריין מלכיות, און מען בלאזט נישט, מען גייט אריבער צו קדושת היום און עס געבלאזן, זכרונות מען בלאזט, שופרות און מען בלאזט. אמר לו רבי שמעון, זאגט אים רבי שמעון, דער רב אין בית מדרש זאגט אים, לא היו נוהגין כן ביבנה, זאלסטו וויסן ביי מיין טאטן ר' גמליאל, ער איז געווען דער נשיא, ער איז געווען אין יבנה, זאלסטו וויסן דער סדר וואס דו האסט געמאכט, נישט אזוי האט מען זיך געפירט אין דער שטאט יבנה. פיין. יעצט ליום השני ירד רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי. מיר זעען וואס מיינט ביום השני. אבער דער נעקסטער גייט צו דער נייער בעל תפילה, רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי. ועשה כרבי עקיבא, און די סדר וואס ער מאכט איז אזוי ווי רבי עקיבא, דאס הייסט ער זאגט אבות, גבורות, אתה קדוש און ער ענדיגט המלך הקדוש, גייט ער איבער צו קדושת היום אתה בחרתנו, לייגט ער א מלכיות דארטן, מען בלאזט שופר, זכרונות, מען בלאזט שופר, שופרות, מען בלאזט שופר, און ער ענדיגט די שמונה עשרה, עבודה, הודאה, מיט ברכת כהנים. איז אויף דעם, אמר רבי שמעון גמליאל זאגט אים רבי שמעון גמליאל, געוואלדיג! כך היו נוהגים ביבנה, אזוי האט מען זיך טאקע געפירט אין יבנה, ווי דו האסט געדאווענט, האסט דו זייער זייער גוט געטון. אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, לאמיר דא פארשטיין וואס טוט זיך דא. למימרא, דרבי שמעון גמליאל כרבי עקיבא סבירא ליה. לכאורה ווען ער זאגט אים דו האסט זייער גוט געטון, פשט איז ווייל ער האט געהאלטן אזוי ווי רבי עקיבא. דו ווילסט מיר זאגן רבי שמעון גמליאל איז מסכים און די סדר איז אבות, גבורות, קדושת השם, שפעטער קדם קדושת היום צוזאמען מיט מלכיות, מען בלאזט שופר, זכרונות, מען בלאזט שופר, און שפעטער שופרות, מען בלאזט שופר, שפעטער קומט די עבודה, הודאה מיט ברכת כהנים. און אויף דעם זאגסטו יא, דו האסט זייער גוט געטון. און דו זאגסט מיר, רבי שמעון גמליאל איז מסכים צו דעם. דו זעסט דאך האט אים געזאגט געוואלדיג אזוי האסטו געטון אזוי האט מען געטון אין יבנה און אויף דעם פרעג איך דיר וויאזוי קען דאס זיין והאמר רבי עקיבא מלכיות עם קדושת היום אמר להו א חלק פון שיטת רבי עקיבא איז דאך אז די קדושת היום מיט מלכיות זיי גייען צוזאמען און אויף דעם בלאז איך שפעטער זכרונות אויף דעם בלאז איך שופרות און אויף דעם בלאז איך אבער ווי גייט די קדושת היום זאגט רבי עקיבא, ער האלט דאך ס'גייט צוזאמען מיט מלכיות. אבער רבי שמעון גמליאל אומר, רבי שמעון גמליאל איז דאך דער וואס זאגט, קדושת היום עם הזכרונות, אמר להו, ער האלט קדושת היום דארף זיין אינמיטן, אזוי ווי שבת אזוי ווי יום טוב איז דאס אייביג אינמיטן פון שמונה עשרה, האלט רבי שמעון גמליאל אז קדושת היום באלאנגט אינמיטן פון שמונה עשרה, און נישט צוזאמען מיט מלכיות. איז פרעג איך דיך. ווי קען קומען רבי שמעון גמליאל ווען דער רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי גייט צו צום עמוד און ער פירט זיך אזוי ווי רבי עקיבא? זאגט אים רבי שמעון גמליאל, געוואלדיג דו האסט גוט געטון! וואס מיינט גוט געטון? לכאורה פארשטייען מיר ביז אהער, דו האסט געזאגט אבות, גבורות, קדושת השם, שפעטער ביסטו געגאנגען צו קדושת היום מיט מלכיות, געבלאזן, זכרונות, געבלאזן, שופרות, געבלאזן, געענדיגט שמונה עשרה, און אויף דעם זאגט אים געוואלדיג דו האסט מורא'דיג גוט געטון. אבער רבי שמעון גמליאל דאך דער וואס האט געהאלטן אז קדושת היום באלאנגט נישט צו מלכיות, קדושת היום באלאנגט צו זכרונות, ווייל עס מוז זיין אינמיטן שמונה עשרה, און אויב אזוי וואס הייסט דו האסט גוט געטון ווען ער האט זיך געפירט אזוי ווי רבי עקיבא? איז אמר רבי זירא אויף דעם ענטפערט רבי זירא ניין לומר שתוקעין למלכיות וואס ער האט געמיינט צו זאגן איז וואס דו האסט גוט געטון איז אז דו האסט געבלאזן ביי מלכיות אוודאי איך רבי שמעון גמליאל האלט די קדושת היום דארף זיין א חלק פון זכרונות און אז דו האסט דאס נישט געטון האסטו פאלש געטון לפי די שיטה לפי מיך אז קדושת היום מוז זיין מיט זכרונות אבער וואס איך מיין דו האסט גוט געטון איז אז דו האסט געהאט געבלאזן ביי מלכיות מיט זכרונות מיט שופרות, מה שאין כן ווען רבי יוחנן בן ברוקה האט פארגעדאווענט האט ער דאך נישט געהאט געבלאזן ביי ביי מלכיות ווייל ער האט עס צוזאמגעלייגט מיט אתה קדוש, אויף דעם האב איך אים געזאגט איים סארי, אזוי פירט מען זיך נישט, מיין טאטע אין יבנה האט נישט געטון אזוי, אבער דו וואס דו האסט יא געבלאזן ביי מלכיות, פאר דיר זאג איך געוואלדיג דו האסט גוט געטון. אקעי איין הערה האב איך צו דיר, קדושת היום באלאנגט נישט צו מלכיות, דאס באלאנגט צו זכרונות, און מיט דעם קריג איך זיך, דאס איז מיין שיטה, און איך קריג זיך מיט רבי עקיבא אויף דעם, אבער די פאקט אז דו האסט געבלאזן ביי מלכיות, מיט דעם בין איך מסכים, און אויף דעם האסטו גוט געטון. איז אויף דעם זאגט די גמרא ליום השני ירד ר' חנינא, די מעשה איז דא געווען אז ליום השני איז א נייע בעל תפילה צוגעגאנגען, נישט רבי יוחנן בן ברוקה, נאר ר' חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי. איז פרעגט די גמרא מאי שני, וואס איז דער שני? עס איז געווען עפעס א צווייטן טאג יום טוב? וואס איז געווען דארטן? זאגט די גמרא יא אפשר, אילימא יום טוב שני, אויב ווילסטו מיר זאגן אז עס איז געווען יום טוב שני, אויב איז אזוי למימרא דעברוה לאלול, מוז דאך זיין אז מען האט געמאכט א עיבור פון אלול, דאס הייסט קיינער נישט אנקומען אויפן דרייסיגסטן טאג צו בית דין, און לאמיר זיך דערמאנען, בית דין זיצט דא פאר אונז אין די שטאט אושא, און קיינער קומט נישט אן, אבער מספק האט מען געהאלטן היינט דעם גאנצן טאג הייליג, מען האט געזאגט אלע תפילות, און ווילסטו מיר זאגן קיינער נישט אנגעקומען, און מען האט געדארפט מאכן עיבור, און מארגן איז נאכאמאל געווען ראש השנה, און פארדעם האב איך דא ביום השני האב איך געהאט א פרישע בעל תפילה, זאגט די גמרא עס קען נישט זיין, והאמר רבי חנינא בר כהנא מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר. ס'האט זיך נישט געמאכט קיין אלול מעובר. און אויב איז אזוי פרעג איך דיר ווייטער צוריק, וואס מיינט דא בשני? א נייע בעל תפילה? ווען איז דאס געווען? אמר רב חסדא, אויף דעם זאגט רב חסדא, מאי שני, ליום השני לשנה הבאה. איך מיין צו זאגן די קומענדיגע יאר. די ערשטע יאר האט געדאווענט רבי יוחנן בן ברוקה, אויף דעם האט רבי שמעון גמליאל געזאגט איים סארי דו האסט פאלש געדאווענט. איז צום יאר, קומט נאכאמאל ראש השנה, שיקט מען צו א נייע בעל תפילה, רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי. און אויף דעם האט מען געזאגט, דו האסט געבלאזן ביי מלכיות.

דאס אליינס איז מיר גענוג. איז לכאורה תנא קמא פארשטייט מען זייער גוט. איך זאג צען, צען, צען, צען. דאס הייסט פאר יעדע תפילה זאג איך צען פסוקים. ווי מ'גייט שפעטער זען, מ'זאגט פון תורה נביאים כתובים, דריי פון תורה, דריי פון נביאים, דריי פון כתובים, און נאך איינס צוריק פון תורה. האב איך צען פסוקים פאר מלכיות, צען פסוקים פאר זכרונות, און צען פסוקים פאר שופרות. מה שאין כן רבי יוחנן בן נורי קריגט זיך און ער זאגט ניין, אם אמר ג' ג' מכולן יצא, און מען גייט באלד מסביר זיין וואס איז זיין שיטה. איז פרעגט די גמרא ערשט, הני עשרה מלכיות כנגד מי? די צען מלכיות וואס איך זאג דא, כנגד וועם איז דאס? איז אמר רבי לוי איז אויף דעם זאגט רבי לוי, כנגד עשרה הילולים שאמר דוד בספר תהלים, די צען שבח, די צען לויב וואס דוד המלך שרייבט אין תהלים.

רבי יוחנן אומר, רבי יוחנן זאגט, כנגד עשרה מאמרות שנבראו שבהן נברא העולם, די צען מאמרים וואס דורך דעם איז געווארן באשאפן די וועלט, און ווען איז געווארן די וועלט באשאפן אזוי ווי רבי אליעזר האט דאך געזאגט בתשרי נברא העולם, איז זייער פאסנדיג, יעצט בתשרי, ראש השנה, וואס נברא העולם, ווי אזוי איז באשאפן געווארן די וועלט? צען מאמרים, אויב אזוי זאג איך דא צען פסוקים פון שבח צום באשעפער. פרעגט די גמרא, הי נינהו ויאמר, די אלע צען זאגסטו מיר ווען ס'הייבט אן מיט ויאמר, זאל זיין אזוי, זאל זיין אזוי, אבער דבראשית ט' הוו, אז דו קוקסט דארטן אדורך די פסוקים, עסטו נאר טרעפן ניין. אויף דעם זאגט די גמרא, ניין, בראשית נמי מאמר הוא דעם בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, הגם די ווארט ויאמר שטייט נישט, אבער דאס איז אויך א מאמר וואס די אייבערשטער האט געזאגט, דכתיב, בדבר ה' נעשו, בדבר השם שמים נעשו, מיטן דבר השם, מיטן זאגן פון באשעפער, דאס איז אויך א מאמר, איז נעשו זענען די הימל און ערד באשאפן געווארן, איז בראשית ברא אלקים, דאס איז אויך געווארן דורך א דיבור, און דאס איז די צענטע מאמר וואס מיר זאגן. איז געשטאנען אין די משנה, רבי יוחנן בן נורי אומר, אם אמר שלש שלש מכולן יצא. לאמיר דא פארשטיין וואס איז געווען דא די שיטה, אבער לאמיר צוריק גיין און פארשטיין וואס איז געווען שיטת תנא קמא. תנא קמא זאגט אונז אז מען דארף זאגן צען פסוקים, צען פאר מלכיות, צען פאר זכרונות, און צען פאר שופרות. ווי אזוי טו איך דאס? כ'זאג אזוי, איך הייב אן מיט די תורה דריי, נביאים דריי, כתובים דריי, און איך ענדיג צו מיט נאך איין פסוק פונעם תורה. קומט ארויס אז סיי מלכיות האט צען, סיי זכרונות האט צען, און סיי שופרות זי האט אויכעט צען. און אויף דעם קומט רבי יוחנן בן נורי און ער איז זיך חולק. און די גמרא וויל עס מסביר זיין וואס איז שיטת רבי יוחנן בן נורי. פרעג איך דיר אזוי, איבעיא להו. לאמיר דא פארשטיין זיין שיטה. היכי קתני, וואס האט ער געמיינט דא צו זאגן אם אמר שלוש שלוש מכולן יצא? זאגט ער אזוי, מיינט ער צו זאגן שלוש מן התורה, שלוש מן הנביאים, ושלוש מן הכתובים. ווען איך זאג דריי, מיין איך אז אין יעדע סעט, אין מלכיות, דארפסטו זאגן דריי פון תורה, דריי פון נביאים, און דריי פון כתובים. דהוו להו תשע, דאס הייסט יעדע סעט באקומט נײַן פסוקים, מלכיות האט נײַן, זכרונות האט נײַן, און שופרות האט נײַן. ואיכא בינייהו חדא, און די חילוק צווישן רבי יוחנן מיט בן נורי מיט תנא קמא איז נאר איין פסוק, תנא קמא האט געהאלטן מען דארף האבן צען, און רבי יוחנן בן נורי זאגט ניין, מען דארף האבן נײַן, אביסל ווייניגער. דאס איז איין צד ווי איך קען אפטייטשן רבי יוחנן בן נורי. או דילמא, ניין, ווען ער האט געזאגט מען דארף זאגן דריי, מיינט ער צו זאגן דריי אין טאטאל, דאס מיינט צו זאגן אחד מן התורה, ואחד מן הנביאים, ואחד מן הכתובים, דהויין להו שלוש. און דו דארפסט נאר האבן פאר יעדע סעט דריי פסוקים, איינס פון תורה, איינס פון נביאים און איינס פון כתובים. ואיכא בינייהו טובא, אויב אזוי דער חילוק איז אסאך גרעסער, תנא קמא געהאלטן מען דארף האבן צען פאר יעדע סעט, מה שאין כן רבי יוחנן בן נורי געהאלטן ניין, מען דארף נאר האבן דריי פאר יעדע סעט, א חילוק פון זיבן. אויב אזוי ואיכא בינייהו טובא, די חילוק איז אסאך גרעסער. און די שאלה איז דא ווען רבי יוחנן בן נורי זאגט מען דארף האבן דריי, מיינט ער צו זאגן אזוי ווי מען האט געזאגט אין ערשטע מאל דריי פון יעדע סארט, פאר דעם קומט אויס כ'קום צו ניין און די חילוק איז נאר מיט איינס, אדער ניין ווען ער זאגט דריי מיינט אין טאטעל די סעט מוז האבן דריי, די חילוק אויב אזוי איז מיט זיבן. אויף דעם זאגט די גמרא תא שמע, איך וועל דיר ברענגען א ברייתא, די ברייתא זאגט אונז אזוי, דתניא, אין פוחתין מעשרה מלכיות, תנא קמא זאגט לכתחילה, איך מוז זאגן צען פסוקים פאר מלכיות, מעשרה זכרונות, מעשרה שופרות, דו ווילסט גיין לכתחילה, דו ווילסט גיין די בעסטע פון די בעסטע, זאלסטו זאגן צען פאר מלכיות, צען פאר זכרונות, און צען פון שופרות. בדיעבד, ואם אמר שבע מכולן, אויב האסטו נאר געזאגט זיבן, דאס הייסט לאמיר זאגן דו האסט געזאגט דריי פון תורה, צוויי פון נביאים און צוויי פון כתובים, ביסטו אנגעקומען צו א טאטעל פון זיבן, יצא, האסטו יוצא געווען ווייל דאס איז כנגד שבעה רקיעים. פיין, דאס איז שיטת תנא קמא. רבי יוחנן בן נורי אומר, רבי יוחנן בן נורי זאגט, ניין. לכתחילה הפוחת לא יפחות משבע, אז דו גייסט זאגן דו ווילסט גיין לכתחילה, דו ווילסט טון די בעסטע, מאך נישט ווייניגער פון זיבן. ואם אמר שלש מכולן, אויב האסטו אבער געזאגט שלש מכולן, דאס הייסט דו האסט נישט געזאגט זיבן פאר יעדע סעט, נאר דו האסט געזאגט דריי פאר יעדע סעט, יצא האסטו יוצא געווען ווייל דאס איז כנגד תורה נביאים וכתובים, ואמרי לה כנגד כהנים לויים וישראלים. איצט דאס איז די מחלוקת צווישן תנא קמא מיט ר' יוחנן בן נורי, איז אויף דעם פירט רש"י אויס, זאגט ער אזוי, אויב ווילסטו מיר זאגן יעצט אז ווען ער האט געזאגט לכתחילה שלש, מיינט עס שלש פאר יעדעם איינעם, די סעט אין טאטאל מוז האבן נײַן, אויב אזוי דארף מען אויסטייטשן די ברייתא אויך די זעלבע, ווען ער זאגט לכתחילה אז איך דארף האבן זיבן, מיינט זיבן פאר יעדע איינס, דאס הייסט די סעט מוז האבן איין און צוואַנציק, ווען ער זאגט בדיעבד איז גענוג דריי, מיינט ער צו זאגן דריי פאר יעדעם סארט, אין טאטאל דארף איך האבן ניין. קומט דאך אויס רבי יוחנן בן נורי איז אסאך מער מחמיר ווי תנא קמא. לפי תנא קמא לכתחילה דארפסטו האבן טאטאל די סעט דארף האבן צען, בדיעבד די סעט דארף האבן זיבן. קומט ר' יוחנן בן נורי, וואס איך זעה פון אונזער משנה ער איז דאך דער מיקל, און אויב גייסטו אים אויסטייטשן אונזער משנה אזוי ווי דו האסט פריער געוואלט זאגן דעם ערשטן צד, צו זאגן ווען ער זאגט דריי, מיינט ער דריי פאר יעדעם איינעם, דאס הייסט אין טאטאל מוז דער סעט האבן נײַן, אויב אזוי מוז איך די זעלבע וועג אויסטייטשן אונזערע ברייתא, אז ווען ער זאגט אז לכתחילה דארף איך האבן זיבן, מיינט דאס זיבן פאר יעדעם איינעם, דאס הייסט אין טאטאל איין און צוואַנציק, ווען ער זאגט בדיעבד דארף איך האבן דריי מיינט דאס פאר יעדעם איינעם אין טאטאל דארף איך האבן נײַן. קומט אויס רבי יוחנן בן נורי איז א מחמיר מער ווי תנא קמא. פון די משנה זעה איך דאך קלאר ניין אז רבי יוחנן בן נורי דער וואס איז מיקל. אלא מאי מוז דאך זיין אז וואס ער האט געמיינט צו זאגן איז נישט פאר יעדעם איינעם יעדעם פסוק מוז האבן דריי. נאר זאלסטו וויסן אז יעדע סעט האט דריי. אויף דעם אליינס בין איך יוצא אויכעט. און פאר דעם די מחלוקת אין אונזער משנה איז פשוט. תנא קמא געהאלטן, מען דארף האבן צען, צען, צען, יעדע סעט מוז האבן צען. ווי אזוי? פיר פון תורה, דריי פון נביאים, און דריי פון כתובים. און דאס גייט צען פאר מלכיות, צען פאר זכרונות, און צען פאר שופרות. קומט ר' יוחנן בן נורי און ער איז מיקל, און ער זאגט ניין זאלסטו וויסן מלכיות אליינס, אז דו האסט געזאגט דריי אין טאטאל, דאס איז מיר גענוג. זכרונות דריי אין טאטעל, דאס איז גענוג. שופרות דריי אין טאטעל, איינס פון תורה, איינס פון נביאים, איינס פון כתובים, מיט דעם האסטו יוצא געווען. און אויף דעם ענדיגט די גמרא צו אמר רב הונא אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן נורי, אז די הלכה איז טאקע אזוי ווי רבי יוחנן בן נורי.